א גוטן, טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זעכצן מיט ר' חיים עקשטיין.
א גוט יאר הרב פנחס און וועלקאם צו תשפ ג. אה, תשפ ג. סאו דא נאך דא א שאלה ר' חיים פון תשפ ב, מ'קען עס אריבער ברענגען? קען עס אריבער שלעפן פון פאר יאר אויף אהער? כ'מיין די שאלה איז אריין געקומען נאך. עז לאנג עז תשפ ג גייט פאר די זעלבע זאכן אין די סטאק מארקעט אז יענעמס שאלה איז נאך רעלעווענט דעמאלטס פארוואס נישט?
אקעי, סאו יענעמס שאלה איז זאלסט רעדן אביסל, בעט איך ר' חיים זאלסט רעדן אביסל פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איך זאג איבער יענעמס שאלה, יעצט איך וועל מיך נעמען די ליבערטי, היות איך האלט נאך א סטעפ פאר יענעם, וואס מיינט די עס ענד פי, ער וויל זאלסט אויסשמועסן, קודם זאג וואס מיינט עס, וואס מיינט די עס ענד פי פֿינף הונדערט?
אקעי סאו די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז בעסיקלי די עס ענד פי שטייט עס מיינט סטענדערס ענד פארס פֿינף הונדערט וואס עפעס סטענדערט ענד פארס סטענדערט ענד פארס איז בעסיקלי א קאמפעני וואס איז מעזשערט זאכן סאו זיי האבן געוויסע געוויסע וועגן פון מעזשורן זאכן וויאזוי זאגט מען מעזשערן אויף אידיש?
מעסטן מעסטן יא מען מעסט אפ זאכן סאו למשל זיי קענען האבן רעטינגס. מען קען זאגן wow די קאמפעני איז א פייוו סטאר רעיטינג, די קאמפעני איז א טרי סקאר סטאר רעיטינג, זיי מעסטן זאכן, דאס איז דאס סטענדערד און פארס, און איינס פון די זאכן איז זיי האבן א זאך וואס ווערט אנגערופן אויף ענגליש א אינדעקס, א אינדעקס מיינט א וועג פון מעזשערן, א וועג פון מעסטן, וויאזוי מען מעסט אפ עפעס, אקעי? וואס מעסט מען אפ אין די פאל? אנשטאט'ן אפמעסטן א געוויסע קאמפעני, מעסט מען אפ די פֿינף הונדערט גרעסטע.

וואס אינפארמעישאן וויל ער ברענגען פארן עולם? וואס די עולם וויל ארויסנעמען פון די פון די דעטע וואס ער שטעלט צו איז די געזונט צושטאנד פון די עקאנאמי? ווי שטייט די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס לויט דעם קענסטו זעהן די געזונט צושטאנד פון די גאנצע לאנד? פון די גאנצע יונייטעד סטעיטס? פון די גאנצע עקאנאמי? אקעי סאו פארוואס עפעס נעמט ער נאר פֿינף הונדערט קאמפאניס? פארוואס זאל ער נישט אפמעסטן אלע קאמפאניס?

די סיטועשען אין די עקאנעמי איז געבעיסט אויף עפעס א קליינע מאם ענד פאפ שאפ ערגעץ אין עפעס א שטילע סטריט, איך מיין דער אונער איז פארשלאפן היינט און נישט אריינגעקומען און וועגן דעם גייט די קאמפאני נישט אן, נעכטן, ווייסטו, wow ס'איז א גוטע משל, נעכטן האב איך דורכגעוואקט א פלאץ,

אקעי. ווען איז די די די די הייסטע צייט? די די די בעסטע צייט ווי ער מאכט די מערסטע געלט? קענסט געסן?
דאנערשטאג נאכט.
דאנערשטאג נאכט. ליל שישי. ער איז אפען א גאנצע וואך וואס ער קאווערט זיך קוים כדי ער זאל קענען פארקויפן דאנערשטאג נאכט און ס'איז אויך געווען אין א פלאץ וואס ס'איז דא אסאך ישיבות לעבן דעם און און און און בחורים וואס זיי האבן געזיצן על התורה ועל העבודה א גאנצע וואך. יא. און און דאנערשטאג נאכט איז עס לייק יואוי לאמיך שוין עפעס עפעס הנאה האבן פון די וועלט אויך.
יא. וואס טוען זיי? לויפן זיי ארויס קויפן טשולנט מיט קוגל. יא. שוין. דאנערשטאג נאכט איז זיין זיין זיין די וויכטיגסטע צייט פון די וואך. און געס וואט?
וואס? נעכטן ביינאכט איז געווען א בלעק אוט אין יענע פלאץ. אוי וויי. אין די סטאר?
אין די סטאר, אין די גאנצע בילדינג, אין די גאנצע עריע איז געווען א בלעק אוט. אוי אוי אוי.
סאו איך האב געזען וויאזוי די באלבאס פון די סטאר וואס ער שטייט דארטן געווענליך און טיילט טשולענט מיט קוגל מיט די גאנצע זאך שטייט אינדרויסן נעבעך אזוי צובראכן און ער שרייט רבותי קומטס אריין ס'איז נאך אלץ דא טשולענט ס'איז נאך אלץ דא קוגל מסתם האט ער פאר עפעס א וועג פארשאפט עפעס א מינע וועג צו צו האלטן ווארעם די זאכן אן קיין אן קיין לעקטער איך ווייס נישט פונקטליך וואס ער האט געטון אדער האט ער עס געקאכט ערגעץ אנדערש און אריבערגעברענגט איך ווייס נישט וואס די סיטועשען איז אבער ס'האט געפעלט א האר קען זיין די האר איז אנגעקומען איך האב נישט קיין אהנונג איך האב נישט גערעדט מיט אים.

דארף פאראויסקומען כדי צו קענען ווערן אינקלודעט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, ס'איז א מורא'דיגע כבוד פאר א קאמפאני צו קענען אנקומען צו די פלאץ.
דאס מיינט אז ער ווערט באטראכט ווי עמיצער וואס איז גענוג סאליד, גענוג שטארק אז מען זאל אים נוצן אלס א סעמפלינג, איין עמיצער וואס דערציילט וואס איז די מצב פון די קישקעס פון די עקאנעמי. דאס איז איין זאך, יעצט נאך א זאך, רעדנדיג פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, איך מיין נישט לאנג צוריק, ווער ס'געדענקט, טעסלע איז אריינגעגאנגען אין די עס ענד פי פייוו הונדערט,

איז די סטאק פון טעסלע זייער שטארק ארויף ווייל מענטשן האבן אנגעהויבן צו אינוועסטן זייער שטארק יעצט טראכט אריין נאך טיפער ס'איז סאך סאך טיפער פון דעם רוב געלט וואס ס'ליגט אין די סטאק מארקעט קומט נישט פון דיך און מיך ס'קומט פון גרויסע העדזש פאנדס, גרויסע ריטייערמענט פלענס גרויסע פיינענשעל אינסטיטושענס וואס זיי דרייען אריין מיט ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס און זיי אינוועסטן פאר מענטשן געלט אין די עס ענד פי אין די סטאק מארקעט יעצט יעדע נארמאלע אינוועסטמענט פירם

דו רעדסט דא פון ביליאנס אוו דאלערס וואס עס שטייט און עס ווארט אויף א פלאץ אים צו פארקן, אקעי? סאו ס'מוז ערגעץ גיין, יעצט די קאמפאני מוז ווייזן, די פיינענשל אינסטיטושען מוז ווייזן פאר זייערע אינוועסטארס א ריזיגע ריזיגע חלק פון זייער פארטפאליאו ליגט אין די מאוסט סאליד פלעצער, וואו איז די מאוסט סאליד פלעצער? די עס ענד פי פייוו הונדערט, סאו סאו סאו ס'מיינט א קאמפאני גייט אריין אין די עס ענד פי פייוו הונדערט מיינט אלל אוו א סאדען,

אז ס'איז א קאמפאני וואס מיט דעם אליין וואס ער, ס'איז דא קאמפאניס וואס, אינוועסטמענט קאמפאניס יא, וואס איינע פון די פלעצער וואו זיי דארפן אינוועסטן כדי צו זיין אזוי ווי א מענטש צום טיש יא, איז דארף זיין דארף ער האבן אינוועסטעט אין א קאמפאני וואס איז וואס איז אינקלודעט אין די ליסט פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, איז די רגע וואס א קאמפאני מאכט עס אהין, אין די פאל טעסלא, איז דא אויף, האט זיך געעפנט פאר אים א פרישע וועלט, א פרישע קוואל פון ביליאנען דאלערס וואס גייען אנקומען צו אים נאר וועגן דעם ווייל ער איז געווארן אריינגערעכנט אין די אינדעקס, אין די ליסט. יא.
יא, און דאס רוקט ארויף מורא'דיג שטארק די שעיר פרייזעס פון דעם. ווייל ער איז סאך מער אין דימענד און ס'איז סאך סאך מער געלט מוז בלית ברירה אנקומען אהין. אהה אהה.
אקעי סאו זאגסטו ר' חיים אז טעסלע איז אריין גערעכנט געווארן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אינדעקס, דאן האבן קאמפעניס אנגעהויבן וועלן אינוועסטן אין טעסלע, פרעג איך, ס'איז אבער דא א חילוק פון אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער איך אינוועסט אין א קאמפעני וואס איז צופעליג אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט ליסטע? יא, סאו ס'איז זייער א גוטע קוועשטען, און דו דארפסט פארשטיין אז ווי סטעיבל די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז, איז עס נישט די זעלבע סטעיבל א קאמפעני פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט נישט די זעלבע סטעיבל.

וואס די אי טי עף איז א זאך וואס פארקויפט שעירס, מען קען קויפן און פארקויפן שעירס פון די אי טי עף, סאו וויאזוי ארבעט עס? סאו די אי טי עף פון וואס איך רעד ווערט אנגערופן עס פי וויי, די טיקער סימבאל, און די סטאק מארקעט גייט אלעס מיט א קאוד, די קאוד ווערט אנגערופן א טיקער סימבאל, די טיקער סימבאל איז עס פי וויי, סאך יארן וואס ווילן עס זאגן מער אויף א פענסי וועג, איך ווייס דו האסט ליב אנצוקומען און שמועסן מער, הייסט עס די ספיידערס.

לייגט אריין אסאך אסאך געלט אין אלע פֿינף הונדערט קאמפאניס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, מער ווייניגער איקוועלי צוטיילט צווישן די אלע קאמפאניס, און נאכדעם קענען מענטשן גיין און קויפן און פארקויפן שעירס פון עס פי וויי, סאו לאמיר זאגן אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט ארויף, דעמאלטס גייט עס פי וויי ארויף, עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט אראפ, גייט עס פי וויי אראפ, סאו ווען איך און, איך לייג אריין פֿינף הונדערט דאלער אין עס פי וויי,

ספיידערס.
ספיידערס.
ספיידערס. יא, ווען מ'ענדיגט די קורס צו זאגן, דארפסט נישט יעצט.
אקעי.
סאו, ס'איז זייער א גוטע, פרעגסט א גוטע שאלה. סאו, די, וויפיל איך קען דיך, כ'מיין אז איך קען דיך גאנץ גוט, און דו ביסט נישט אזא מענטש מיט אסאך צייט. אמת. דו ביסט א ביזי מענטש, יא?
יא. סאו, אז ס'מאכט זיך דיר אז דו גייסט ריטייערן, און דו גייסט האבן זייער אסאך צייט, און וועסט נישט האבן וואס צו טון מיט דיין צייט, איך רעד יעצט, האב שוין געענדיגט דיינע שיעורים, האב שוין, קיצור איך גיי דיר נישט זאגן קיין מוסר דרשות וואס צו טון ביי ריטייערמענט, דו האסט שוין געענדיגט מיט אלעס אזוי ווי דו דארפסט טון, יעצט האסטו א איבריגע פאר שעה, און אויך א איבריגע הונדערט טויזנט דאלער, ביסטו מכובד צו ארויסנעמען דיין קאמפיוטער, און אנהייבן צו לייגן, איך ווייס נישט וואס עס גייט זיין דעמאלטס די פרייזן, לייג גוגל
דרײַ טויזנט דאלער, עמעזאן. אקעי זיי האבן געספליט לעצטענס, אקעי לאמיר נישט רעדן פון דעם, אפאר הונדערט דאלער, לייג אפאר הונדערט דאלער ביי טעסלע און פאנג אן צוביסלעך צו גיין מיט דיינע מיט דיינע מיט דיינע הונדערט טויזענט דאלער, און נאכדעם יעדן טאג זעץ זיך אראפ פאר צוויי שעה רוק אראפ דיין גלעזער ביז די נאז ביי די שפיץ און פאנג אן צו קוקן אויף יעדע טשארט צו ס'גייט אלעס אזוי ווי דו האסט געוואלט, צו ס'איז נישט דא גארנישט קיין נייעס פון יעדע קאמפאני, און דו קענסט ביזי ווערן, כ'מיין זיצן אין פלארידע און דאס טון אגאנצן טאג איז א זאך וואס.

רוב פון די, רוב פון די, פון דיינע שמועסן, יא, רוב פון, כ'מיין דיינע קורסעס לויפן אויך אויף די מהלך. ס'איז הדרכה למעשה מער, און ווייניגער שמועסן לשם ענטערטעינמענט. סתם לשם ידיעה בעלמא, ווייל פארוואס נישט? יא און ניין. כ'וועל דיר זאגן פארוואס. קודם מיינסט, זאגסט א גוטע פוינט. ס'איז זייער א וויכטיגע זאך א מענטש זאל זיך ארייננעמען אין קאפ, אז זיינע מעשים זאלן נישט זיין צו שטארק אפגערוקט פון זיינע אינפארמעישן. ווייל זייער אסאך מענטשן, טאמער האבן זיי אסאך מער אינפארמעישאן ווי עקשאן, ענדיגן זיי מיט זייער אסאך פון די זאך וואס ווערט אנגערופן חכמה. חכמתו מרובה ממעשיו, און דא קען מען זאגן חכמתו מרובה ממעשיו. סאו, ס'איז וויכטיג צו האבן א שטיקל בעלענס צווישן די מעשים און די עקשאן מיט די אינפארמעישאן. אקעי? יעצט, וואס איז דא גוטע אינפארמעישאן צו וויסן? איך זאג פאר מענטשן שוין פאר יארן לאנג. א מענטש זאגט, איך וויל נישט זיין אינוואלווד גארנישט אין די מארקעט, איך קען באשטיין מיין געלט זאל זיין אינוועסטעט אין די מארקעט, איך וויל נישט זיין אינוואלווד גארנישט, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך וויל אינוועסטן אין די סטאק מארקעט, איך וויל מיך צומאכן מיינע אויגן און אוועקגיין, יא? אקעי, וואס איז די ביליגסטע, גרינגסטע וועג דאס צו טון? אריינלייגן געלט אין די מארקעט, אוועקגיין און נישט זיין פארמישט דערמיט, נישט זיין ביזי דערמיט. יא, נישט זיין ביזי ארויף און אראפ, און איך וויל אויך נישט באצאלן אסאך געלט דאס צו טון. נו וואס? אינוועסט אין די עס פי וואי. קויף עס פי וואי שעירס, לייגסט אריין יעדע חודש דיינע פאר דאלער אין די עס פי וואי שעירס, אמאל גייט עס ארויף אמאל גייט עס אראפ, מאך דיך צו דיין אויגן, מערצעשעם דרייסיג יאר שפעטער פערציג יאר שפעטער עסט דיך אויפוועקן, לאמיר זען וואס ס'טוט זיך דארט און זעמיר דא וואס צו טון ווייטער, און אויף אזא פאל קען מען זאגן אז די אינפארמעישאן וואס אונז האמיר היינט געשמועסט איז עכט רעלעווענט פאר דעם.

און ער וויל יא פראדוסען פעסיוו אינקאם יעדע חודש פון דעם, און ער וויל יא האבן מער ווי די פלעין ריטערנס וואס ער קען האבן אין די SPY, ער וויל זיין מער אינוואלווד, ער קען באשטיין צו צו צו האבן אפענע אויגן און צו באקומען באצאלט פאר די אפענע אויגן וואס ער האט. פאר דעם איז געמאכט די קורס.
אקעי, און דו טוסט זיי אן גלעזער, עס עפענען זיך אויף די אויגן און דו טוסט אן די ריכטיגע נאמבער גלעזער זיי זאלן זען וואס מען דארף זען און נישט זען וואס מען דארף נישט זען. מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, יא, און מיט סייעתא דשמיא, דאס טוט מען אין די קורס, און און דאס אינוואלווד נישט נאר סטאקס, עס אינוואלווד אפשענס בעיקר, ווייל דארטן איז א פלאץ וואס מען קען מאכן שיינע פעסיוו אינקאם בעזר השם אויב מען ווייסט די ריכטיגע די ריכטיגע מהלך אויף עס. זייער שיין. די נאמבער נאכאמאל ר' חיים, די נאמבער ווי מען קען שיקן א טעקסט פארשטיי איך יא?

אבער אויב איינער וויל שיקן שאלות פאר וואס אונז שמועסן אונזערע שמועסן דא איז א עקסטערע נאמבער שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען לייק נתן דאט קאם.
א גרויסן שכח ר' חיים.
מיי פלעזשער.